שלום וברכה צו גוט געלט נאמבער דרײַ און זיבעציק מיטן געלט מבין חיים עקשטיין שלום עליכם חיים.
שלום וברכה ר' פנחס.
אקעי. איז דא א איד וואס האט אריינגעשיקט אזא סארט שאלה. נישט אזא סארט, וואס בין איך אזוי פענסי דא. אזא שאלה. אז ער האט געזען, ס'איז מיין הקדמה צו די שאלה, א פיצי הקדמה, אז ער האט ערגעץ ווי געליינט אז ווען מען לייגט אריין צוביסלעך געלט אין די מארקעט, אביסל אויף אמאל, לאמיר זאגן יעדן חודש א קליינעם סכום, מאכט מען ווייניגער געלט, די ריטערן רעיט איז קלענער ווי ווען מען לייגט אריין אויף איין מאל א גרעסערן טשאנק פון מאני, א גרעסערן סכום, אין די מארקעט, לאמיר זאגן אין די עס ענד פי. איז זיין שאלה צו. ס'איז אמת. אין אנדערע ווערטער, צו ס'לוינט אים אראפצונעמען פון זיין פעיטשעק יעדע וואך אביסל געלט און עס גראד אריינלייגן אין די מארקעט, אדער ענדערש זאל ער עס לייגן אונטערן מאטראץ, צוזאם סעיוון א געוויסן סכום געלט, א מכובד'יגע סכום געלט, און עס דעמאלטס אינוועסטן.
פיינע פיינע שאלה, און איך פארשטיי פון די פון די שאלה אויך, ער שרייבט עפעס אז ער האט געזען געוויסע דעטע טשארטס, ער האט געזען געוויסע ריפארטס אדער געוויסע. געוויסע פלעצער ווי ס'שטייט אז ס'בעסער ווען מ'לייגט עס אריין אויף איין מאל.
יא. סאו, לאמיר קודם צונעמען אביסל די זאך. אויב מ'לייגט אריין אויף איין מאל די געלט, איז בעסיקלי זייער סימפל, דו נעמסט א סכום געלט, אין די פאל וואס ער רעדט דא פון SNP, איז לאמיר זאגן דו קויפסט SPY ETFs, וואס אונז האבן שוין גערעדט פון דעם עטליכע מאל.
סאו לשם קיצור לאמיר דא זאגן אינוועסטן אין א גוטע סטאק, א סעקיורד סעיף סטאק.
און די עס ענד פי אינוועסט אין די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, און ער לייגט עס דארטן אריין, און סי יו טאמאראו, מ'עט זיך זעהן אם ירצה השם. יש מחר לאחר זמן. יש מחר לאחר זמן, יא. האסט ארויסגעברענגט אויף די פראפעשענעל וועג. פיין. די צד שני, אז ער נעמט אראפ געלט פון זיין פעי טשעק, שיקט עס אריין צו אזא אקאונט וואס ס'ווערט אנגערופן א בראוקערידזש אקאונט וואס פון דארט ווערט געקויפט די שעירס און אנשטאטסן לאמיר זאגן א יאר ארום לייגן א גרויסע סכום געלט לייגט ער יעצט יעדע חודש אריין געלט צו יעדע וואך אריין געלט דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש אין די פראפעשענעל שפראך דאללער קאסט עוורידזשינג.
וואס וועלכע? דאס אז ער לייגט אריין יעדע חודש אביסל?
דאס וואס ער לייגט אריין יעדע שטיקל צייט אביסל יא. וואס איז די. טאט, די מחשבה ביהיינד אזא קאנסעפט פון דאלער קאסט עוורעדזשינג. די קאנסעפט איז אזוי, ווען דו ווייסט נישט, ווייסט וואס לאמיר צוריק גיין מיט, לאמיר קודם רעדן פון די מעלות פון אריינלייגן יעצט אויף איינמאל די געלט, אדער ווען ער האט אויף איינמאל די געלט. א גרעסערע סכום אויף איינמאל. גרעסערע סכום, דו נעמסט א גרעסערע סכום, לייגסט אריין אויף איינמאל די געלט. און ער האט געזען אין געוויסע דעטע טשארטס אז דאס איז א גוטע וועג פון לייגן. און ס'איז אמת אדער נישט? די ענפער איז, ס'ווענדט זיך וועלכע דעטע טשארטס ער האט געזען. טאמער האט ער געזען א דעטע טשארט פון אז ס'האט זיך מער געלוינט, מסתם איז יענץ געווען אמת, אבער ער קען זען א אנדערע דעטע טשארט ס'האט זיך נישט געלוינט, און וואס ווענדט זיך עס? ווען איז די התחלה? און ווען האט ער געענדיגט? סאו דו פארשטייסט זייער גוט, טריי דיך צו אימעדזשינען, יא איך זיץ יעצט דא אויף די פלאץ וואס איך זיץ און איך רעד, און איך נעם מיין פינגער און איך דראו א ליין פון די לינקע זייט אונטן צו די רעכטע זייט אויבן, קעי. וואס דו ווייסט, כ'ווייס, כ'מאך עס אין די לופט ביי די וועי, סאו כ'טריי עס צו מאכן סימפל פאר מענטשן. א שיפע ליין ארויף. א שיפע ליין ארויף פון לינקס אויף רעכטס.
א בארג.
און איך זאג עס דווקא אויף די וועג, ווייל שטעל דיך פאר אז א איד זיצט יעצט און דרייווט און הערט וואס אונז שמועסט מען, ער דארף יעצט גיין לויפן נעמען א פען מיט א פעיפער און אנהייבן צו מאכן ליינס, איך וויל עס נישט חס ושלום, יא, איך וואלט נישט געוואלט זיין אויף די עף די אר לעבן יענע קאר יעצט. אוודאי, חוץ אויב ס'איז א טעסלע, ניין? אויב ס'איז א טעסלע, שוין, אויך נישט. אבער. נעם דיין פינגער אין די לופט און דראו א ליין פון לינקס ארויף, איך לייג עס יעצט אריין, איך נעם עס יעצט ארויס, ביוטיפול, ס'קוקט אויס אז ס'האט זיך געלוינט, ניין?
יא.
אבער יעצט.
ס'הייסט דו לייגסט אריין די געלט דא וואו די ליין הייבט זיך אן אונטן? טריי צו טראכטן, מאך צו די אויגן און זעה מיין לינקע הענט, אקעי? דארטן איז אנגעפאנגען פון די ליין, דא האב איך אריינגעלייגט די געלט, מיין הענט ליגט קעגן מיין הארץ, דארט האב איך אריינגעלייגט די געלט, מיין רעכטע הענט ליגט העכער מיין קאפ, ווייט אוועק פון מיין קאפ.
אקעי, צוריק.
דארטן איז יעצט. יא. אקעי? אזויפיל געלט האב איך געמאכט.
אקעי.
דאס איז ביוטיפול שיינע טשארט.
יא.
יעצט טריי צו טראכטן מיין הענט גייט אויף א אנדערע וועג, וואס דאס האף איך אז איך קען עס דראון, איך האב עס נאך קיינמאל נישט געטון, איך גיי טרייען די ערשטע מאל עס צו טון, און איך בעט דיך פון פאראויס איבער אויב איך מאך א מיסטעיק.
יא.
מיין לינקע הענט איז העכער מיין קאפ.
יא.
און איך לייג דארטן אריין די געלט.
יא. און מיין רעכטע הענט איז יעצט לעבן מיין הארץ.
אקעי, בקיצור די ליין הייבט זיך אן אויבן און ס'ענדיגט זיך אונטן, יא.
ס'פארט אויף אראפ.
יא, האב איך דערלייגט רחמנא ליצלן.
יא. די חיזוק איז אז ס'גייט נאך איין טאג צוריקקומען. סאו מיין רעכטע הענט, אזוי ווי ווען כ'האב געהאלטן אינמיטן זאגן די חיזוק איז האב איך גערוקט מיין הענט אויף ארויף.
יא.
און ס'האלט שוין יעצט אז מיין רעכטע מיט מיין לינקע הענט זענען איינס קעגן די אנדערע. יא, איך האף די עולם פארשטייט ווייל חיים שטייט מיט אויפגעהויבענע הענט ס'איז נישט גרינג צו זיין אין אזא מצב פאר צו לאנג.
יא. סאו האטס רחמנות און לאמיר גיין צום פוינט ווייטער. סאו, כדי דיך צו העלפן אויך פארדינען געלט, נישט פלעין ס'זאל זיין די זעלבע ווי דו האסט אנגעפאנגען, רוק איך ארויף מיין הענט נאך מער,

לאמיר זאגן אז דו האסט אינוועסטעד די געלט אין טו טאוזענט עיט נאכדעם וואס די מארקעט האט געקראכט פופציג פראצענט, דאס מיינט אז דו האסט אריינגעלייגט די געלט ווען די ערשטע משל ווען די מארקעט איז געווען נידריג און ס'איז ארויפגעפארן הויעך, ביוטיפול! וואו! וואדען לוינט זיך אויף איינמאל אריינצולייגן די געלט, אבער אויב דו האסט אריינגעלייגט די געלט פאר די קראך אין טו טאוזענט עיט ווען ס'איז געווען די לינקע האנט אויבן, און נאכדעם איז געשען וואס ס'איז געשען, און יא, ס'איז צוריק געקומען, באט דו האסט געדארפט דורך גיין די די פעין פון סאפערינג ווי לאנג ס'איז געווען אראפ, ביז ס'האט אנגעהויבן צוריק צו קומען, איז א אנדערע סטארי. בכלל נישט די זעלבע סטארי. סאו חיים מאריך, מען רעדט דא נאכאמאל ווען עימיצער לייגט אריין צוביסלעך? כ'רעד יעצט ווען איינער לייגט אריין אויף איינמאל.
אקעי, ווען איינער לייגט אריין אויף איינמאל.
איז דא א דעטע טשארט וואס ס'פאנגט זיך אן אין די נידעריגע צייט און ס'ענדיגט זיך אין די הויעכע צייט, און דו פרעגסט מיך צו ס'שטימט, אוודאי שטימט עס, אבער יעצט גיי טרעף די דעטע טשארט ווען ס'פאנגט זיך אן אין די הויעכע און ווען ס'גייט אראפ נידעריג, און די פראבלעם איז איך ווייס נישט וואס ס'גייט זיין מארגן איך קען דיר נאר זאגן וואס ס'איז געווען נעכטן. סאו אונטערשטע שורה, איינער לייגט אריין אסאך געלט קען עס אדער קען ער אדער מאכן אדער דערלייגן, און ס'ווענדט זיך ווען ער האט אריינגעלייגט און ווען ער גייט עס ארויסנעמען, וואס טוט זיך אבער יענער האט געטרייט צו פארגלייכן א גרויסע טשאנק פון געלט אויף איין מאל, ווערסעס אריין טשיפן יעדע חודש אביסל. יא, ביפאר אונז גיימער צו די אריין טשיפן געב מיך נאך איין סעקאנד, סאו סאו ס'איז זייער וויכטיג אז דו דארפסט וויסן ביי דיר אז קודם איינס קיינער ווייס נישט וואס מה ילד יום וואס מארגן גייט זיין מען ווייס נאר פון נעכטן און און ס'דא צוויי וויכטיגע נקודות אפילו לאמיר זאגן אז דו גייסט האבן אייזערנע נערוון דורכצוגיין יעלו שמים ירדו תהומות אבער ס'דא צוויי זייער זייער וויכטיגע נקודות

אז ווען ווען מען פארגלייכט די צוויי דזשיטימצ'ס.
אה, סאו קומט יעצט אריין די איידיע פון אריינלייגן יעדע חודש.
יא.
די מעלה פון אריינלייגן יעדע חודש איז דו גיבסט ווי אויף, דו זאגסט איך ווייס נישט וואס מארגן גייט זיין, איך ווייס איין זאך איך לייג אריין יעדע חודש, אויטאמאטיש גייט אויסקומען אז אמאל לייג איך אריין ווען ס'איז הויעך, אמאל לייג איך אריין ווען ס'איז נידריג, אמאל לייג איך אריין ווען ס'איז פונקט אינמיטן, דארפסטו יעצט זען מיין הענט וויאזוי ס'מופט ארום, יא? און און ס'איז און ס'איז אין אלע זייטן ביסטו, געלט וואס דו לייגסט אריין ווען ס'איז אונטן, פארשטייט זיך, wow beautiful, ס'גייט אנקומען אויבן און ס'גייט האבן געמאכט סאך מער געלט, געלט וואס איך לייג אריין ווען ס'איז אויבן, קען זיין ס'עט דארפן ווארטן קודם עפעס א געוויסע קארעקשאן ביז ס'גייט אנקומען צוריק אויבן, געלט וואס כ'לייג אריין אינמיטן, איז אביסל פון דא אביסל פון דא.
אבער כ'פארשטיי, ער לייגט אריין יעדן חודש אביסל געלט אבער ער נעמט נישט ארויס די פריעדיגע. ער נעמט נישט ארויס די פריעדיגע אבער למשל דו ווילסט עס אינוועסטן פאר צוואנציג יאר און דו ווילסט דו זאגסט נישט אז דו ווייסט ווען די מארקעט איז גענוג נידריג עס אריינצולייגן און דו ווילסט עס נישט יעצט אויך נישט אריינטראסקען ווען די מארקעט איז זייער הויעך סאו וואס טוסטו? סא זאגסטו איך לייג עס אריין צוביסלעך, און אזוי אפילו די מארקעט איז הויך און אפילו די מארקעט איז נידעריג וועל איך האבן א עוורידזש פון די מארקעט, איך גיי נישט האבן די נידעריגסטע אבער איך גיי אויך נישט האבן די העכסטע.
מיט די תוצאות מיט וויפיל געלט איך מאך? די תוצאות איז רילעיטעד זייער שטארק אנגעהאנגען אין ווען דו האסט עס אריינגעלייגט. אקעי ווען דו קויפסט א זאך פאר טייערער וויפיל דו דארפסט עס קויפן,
סא וויבאלד דו קויפסט עס אמאל טייער און אמאל ביליג

וויפיל האסטו געצאלט אן עוורידזש די יאר פאר א מילך, גייסטו נעמען אלע פרייזן, די טייערע, די ביליגע, אינדערמיטן, און וועסט עס מאכן א עוורידזש. אן עוורידזש צאל איך פֿיר דאלער פאר א מילך. סאו די זעלבע זאך ווען דו טוסט עס אין די מארקעט. דו גייסט נישט אריינלייגן די געלט אין די נידריגסטע פלאץ, און אויך נישט אין די העכסטע פלאץ. וועסט האבן א עוורידזש. יעצט.

אבער מאניפולעיטעד מיינט אז די אוטקאם האט צו טון מיט די אינפוט. יא, סאו עס ווענדט זיך וואס ער האט אריינגעלייגט.
וואס דו האסט אריינגעלייגט צו זאגן יא. פון ווען ביז ווען. קומסט מיך פרעגן א בחור איז א וואוילע בחור? אוודאי איז ער א וואוילע בחור. פיין טו איך די שידוך. איך האב געמיינט ער איז א וואוילע בחור. נו וואס איז? איך זעה אז ער קישט די בעק ציצית ביי ברוך שאמר.
נאו וועי. אה, האסט מיך געדארפט פרעגן די דיטעיל. יא. סאו, דו פרעגסט פון א דעטא סענטער, כ'מיין ס'איז א דומם, ער גייט דיר זאגן וואס די ענטפער איז. יא. וואס מ'לייגט אריין, לפי מה, לפי מה דעבידתא, עבידא מתעללתא.
פו.
וואס דו לייגסט אריין, דאס האסטו באקומען.

יא? בישות.
אקעי. שוין. קיצור ס'איז זייער אנדערש. איך מיין זאלסט אויסמעקן יענע שטיקל. יא. אקעי באלד ווען מ'ענדיגט מיר. סאו די אונטערשטע שורה איז אזוי. זאגסטו אז מער געלט איין וועג ווי די אנדערע איז לאו דווקא און ס'ווענדט זיך אין פארשיד און ס'ווענדט זיך אין ווען כ'האב אריינגעלייגט ווען איך נעם ארויס יא לפי מה דעבידתא מתעללתא יא. די די די די די לאטע. און נאר דא לגבי א וואו ס'איז יא א נפקא מינה און ס'איז באמת א נפקא מינה איז צו וויפיל געלט וויפיל ס'קאסט אים, וויפיל געלט ער מאכט דא אן עוורידזש. סאו ווען איינער לייגט אריין א ריזיגע טשאנק פון מאני אויף אמאל, יא קען ער זאגן ס'איז כך וכך, וויפיל איז דיין סטאק ווערט? ס'איז כך וכך ווערט.
ניין. וויפיל האב איך געמאכט אויף מיין געלט? וויפיל האב איך געמאכט אויף מיין געלט? איז עס א פיקסד נאמבער? ס'איז ווערט געווען אזויפיל און אזויפיל ביי די פוינט ווי איך האב עס אריינגעלייגט, און יעצט, ווען די יעצט זאל נאר מעזשערן איז עס ווערט אזויפיל. ווען איינער לייגט אריין צוביסלעך, קען עס זיין מער, ס'קען זיין ווייניגער. קיצור, ס'איז אביסל מער א, יא. קען זיין מער, קען זיין ווייניגער, אבער דו ווייסט איין זאך, ביסט נישט געקומען דא ווי קיין גרויסע דזשיניעס, ווייל דו האסט נישט געקענט טיימען די מארקעט זאגן, יא, יעצט איז די לאו פוינט. ביסט אויך נישט געקומען ווי קיין ווי קיין ווייז גיי און אריינגעלייגט די געלט אין די העכסטע פוינט, כ'קען זאגן איין זאך, אזוי ווי, כ'מיין אז דאס איז די דרך הממוצע, א מענטש וואס ווייסט ער ווייסט נישט אלעס, אקעי, גיי אן עוורידזש, טריי צו גיין אויף די בעסטע וואס דו קענסט זיין, און און און בעזר השם זאלסטו וועסטו יא, כ'מיין, קענסט פארן, כ'וועל געבן א משל, קענסט פארן פון מאנסי קיין קיין קיין בארא פארק, אקעי, ווילסט אנקומען פון מאנסי אויף בארא פארק די שנעלע וועג מען זעצט זיך אריין אין קאר און מען רייסט אראפ קיין בארא פארק די שטייטע וועג אז מען וואקט אקעי יעצט וואס איז בעסער ווען ס'ווענדט זיך אין טרעפיק ס'ווענדט זיך אויב ס'דא א עקסידענט אויפן וועג אקעי היינט איז א דור פון וועיז פיין יעדער איינער קען זיך אויסקאלקולעיטן די וועגן אבער אמאל איך געדענק ווען איך פלעג זיצן אויפן טרו־וועי אויף די שאלדער און קוקן אויף א מעפ וואו דארף איך טון יעצט אויסצוקראסן טרעפיק איך פיל מיך ווי א זיידע ווען איך זאג עס. אבער אבער אבער די נקודה איז, איך גיי איך לאז מיך ארויס, אמאל פאר איך צופרי, אמאל פאר איך נאכמיטאג, אמאל פאר איך ביינאכט, אן עוורידזש דויערט עס א שעה מיט פופצן מינוט, אמאל דויערט עס צוויי אהאלב שעה, און אמאל דויערט עס פיפטי פייוו מינוטס. יא, ס'איז א גוטע משל. ס'איז זייער א גוטע משל.
שוין, קיצור.
הגם איך געדענק נישט ווען איך האב די לעצטע מאל געוואקט פון מאנסי אויף בארא פארק איז עס געווען.
פון מאנסי אויף בארא פארק?
פון ווילימסבורג אויף בארא פארק? נישט דו האסט געוואקט דארט אויף די שולדער?
אקעי, אקעי לאמיר עס דא אפשטעלן. איך מוטשע מיך שוין מיט גענוג זאכן דא ביי די שמועס, אבער דו דארפסט דיך נישט מוטשענען, ווייל דו האסט א גוטן אדרעס אים צו פרעגן שאלות וועגן פיינענס, וועגן אינשורענס, וואס מען דארף, מען קען שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. א גרויסן שקויעך חיים! מיי פלעזשער, הצלחה וברכה.